מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף נ ד עמוד א'. לאמיר נעמען דף נ ג עמוד ב' גאנץ אונטן ביי די גמרא געשטאנען די משנה משניטל ארון ווען די ארון איז אוועקגענומען געווארן פון קדשי קדשים וויאזוי האט מען געמאכט דעם קטורת? מען האט עס אראפגעלייגט אויף א שטיין, א שטיין וואס איז געהייסן אבן שתיה, און אויף דעם האט מען געמאכט די מעשה קטורת. און אויף דעם זאגט די גמרא יעצט, משנגנז לא קתני. די לשון המשנה איז נישט משנגנז, מען האט גונז געווען, מען האט באהאלטן דעם ארון, אלא משניטל, מען האט עס אוועק גענומען פון דארטן. און פון דעם זאגט די גמרא, תנן כמאן דאמר ארון גלה לבבל, דאס איז א ראיה צו די מאן דאמר וואס האט געהאלטן אז די ארון האט מען אראפגענומען קיין בבל, דאס הייסט די גוים זענען געקומען, זיי האבן ארויסגענומען דעם ארון פון בית המקדש, און זיי האבן עס אראפגענומען קיין בבל. דתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט, רבי אליעזר אומר רבי אליעזר זאגט ארון גלה לבבל, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, ולתשובת השנה, צום סוף פונעם יאהר, שלח המלך נבוכדנצר, דער קעניג נבוכדנצר שיקט, ויביאהו בבלה, ער ברענגט דעם קעניג יהויכין קיין בבל, עם כלי חמדת בית השם, מיט די פרייז פאזעשאן פון די בית השם, דאס הייסט ער האט גענומען דעם ארון און ער האט עס אראפגענומען קיין בבל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, ארון גלה לבבל. אויך ער איז מסכים אז די ארון איז נישט געבליבן אין בית המקדש און דארטן געווארן באהאלטן, נאר מען האט עס אראפגענומען קיין בבל, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, לא יותר דבר אמר השם. א נבואה וואס ישעיהו זאגט צו חזקיהו המלך, זאלסטו וויסן, ס'וועט קומען א גלות, ס'וועט קומען שווערע צייטן פאר כלל ישראל, לא יותר דבר אמר השם. וואס דער דבר? וואס וועט גארנישט בלייבן? וואס איז דער דבר? און אויף דעם זאגט ער אלו עשרת הדיברות שבו, דאס איז עשרת הדיברות, אפילו די שברי לוחות, געלעגן אינעווייניג אינעם ארון, אינעווייניג אין די הייליגסטע צימער, גארנישט וועט נישט בלייבן, אלעס וועלן זיי נעמען. רבי יהודה בן לקיש אומר, ניין, ארון במקומו גנוז, נגנז, אז די ארון איז געבליבן אויפן פלאץ, דארטן אויפן פלאץ איז עס געווארן באהאלטן, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא יראו החוצה, ויהיו שם עד היום הזה. די גמרא גייט באלד מסביר זיין און טייטשן דעם פסוק. אבער די פסוק ענדיגט זיך צו, ויהיו שם עד היום הזה. ער זאגט עס זאלסטו וויסן די תורה זאגט מיר זייער קלאר די פסוק זאגט אונז עד היום הזה און אז ס'שטייט עד היום הזה מיינט אז ס'ליגט נאך דארטן ופליגא דעולא אבער ער קריגט זיך מיט עולא דאמר עולא עולא דערציילט אזוי שאל ר' מתיא בן חרש דער מתיא בן חרש ער האט געוואוינט אין רוים און ער האט געפרעגט את ר' שמעון בן יוחאי ברומי ר' שמעון בן יוחאי איז אראפגעקומען קיין רוים צו פועל'ן פאר כלל ישראל כנגד די גזירות וואס איז געמאכט קעגן כלל ישראל פרעגט ער אים אין רוים אזא שאלה וכי מאחר שרבי אליעזר מלמדינו פעם ראשונה ושנייה, רבי אליעזר האט אונז געברענגט צוויי פסוקים און צוויי ראיות אז ארון גלה לבבל, ראשונה די ערשטע פסוק איז געווען הא דאמרן ויביאהו בבלה עם כלי חמדת בית השם, שניה די צווייטע פסוק מאי היא וואס איז דאס דכתיב ויצא מבת ציון כל הדרה וואס איז א פסוק וואס שטייט אין איכה מאי כל הדרה חדרה. מיט א חית, אז יעדע זאך וואס איז געווען אפילו אינעווייניג אינעם צימער אינעווייניג, אין קדשי קדשים אינעווייניג, אלעס איז געגאנגען. אתה מה אתה אומר? פרעגט אים די רבי שמעון בן יוחאי, וואס האלטסטו, ווי איז די ארון? איז עס אויך גענומען געווארן קיין בבל, אדער ניין מען האט עס נגנז געווען אויפן פלאץ? אמר לו, דערציילט עולא, אז רבי שמעון בן יוחאי האט אזוי געענטפערט, שאני אומר במקומו נגנז, איך האלט, ניין, ס'איז געבליבן אויפן פלאץ, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, ויאריכו הבדים, און די פסוק ענדיגט זיך, ויהיו שם עד היום הזה, און אז די תורה ענדיגט דעם פסוק, ויהיו שם עד היום הזה, מיינט עס עד היום הזה, און ס'ליגט נאכאלץ דארטן. אמר ליה רבא לעולא, זאגט רבא צו עולא, דו דערציילסט אזוי געווען די מעשה, דאס הייסט דו דערציילסט אז ער האט געהאלטן אז ס'ליגט נאך דארטן און ער ברענגט דעם פסוק, און פרעגט אים אזוי, מאי משמע, וואס איז די ראיה פון דעם פסוק, דכתיב ויהיו שם עד היום הזה, ווילסטו מיר זאגן אקעי, די פסוק ענדיגט צו און ער זאגט עד היום הזה, מיינט אז ס'ליגט נאך דארטן. און אויף דעם פרעגט רבא, וכל היכא דכתיב עד היום הזה לעולם הוא? יעדעס מאל ווען די תורה זאגט מיר די ווארט עד היום הזה, מיינט עס טאקע עד היום הזה ביז צום היינטיגן טאג? פרעגט אים לאמיר דיר ברענגען א פסוק, די פסוק זאגט אונז והכתיב ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין, די בני בנימין ווען זיי זענען אריין געקומען זיי האבן גענומען זייער חלקה, די יבוסי וואס זענען געזעסן אין ירושלים האבן זיי נישט פארטריבן, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה, די יבוסי מיט בני בנימין האבן געוואוינט צוזאמען אין ירושלים עד היום הזה. און אויף דעם פרעגט ער אים, הכי נמי דלא גלו? ווילסטו מיר אויך דא זאגן אז זיי זיצן נאך אלץ דארטן, זיי זענען נישט אריינגעגאנגען אין גלות? האט עס עפעס הענט און פיס? זעהסט דאך קלאר פון דא אז די עד היום הזה מיינט נישט ביז היינטיגן טאג ממש, און איך וועל דיר אויפווייזן. ווי ווייס איך? אפשר יא? יא, זיי זיצן נאך דארטן? זאגט ער ניין. והתניא, איך וועל דיר ברענגען א ברייתא. די ברייתא זאגט אונז, רבי יהודה אומר, חמשים ושתיים שנה לא עבר איש ביהודה. פאר צוויי און פופציג יאר איז עס געווען ליידיג, יהודה, ארץ ישראל געווען ליידיג, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, על ההרים אשא בכי ונהי, אויפן ליידיגע בארג וויין איך א ביטערליכע געוויין, ועל נאות מדבר קינה, און אויף די ליידיגע מדבריות וואס די פאסטוכעס פלעגן זיך דרייען דארטן, מאך איך א קינה. כי נצתו מבלי איש מבלי איש עובר, ס'איז געבליבן ליידיג פון אפילו קיין מענטש גייט נישט אדורך דארטן, ולא שמעו קול מקנה, און זיי הערן אפילו נישט דעם קול פון צאן, די צאן וואס האט זיך געדרייט דארטן, גארנישט זעט מען נישט גארנישט הערט מען נישט, מעוף השמים ועד בהמה נדדו הלכו, פון עוף השמים ביז צו די בהמות, אלעס האבן זיי וויסט געלאזט, אלע זענען זיך אוועק געגאנגען פון דארטן. איז ווי ווייס איך אז ס'געווען צוויי און פֿופֿציק יאר? זאגט ער בהמה בגימטריא חמשים ושתיים הווה. די ווארט בהמה איז גימטריא צוויי און פֿופֿציק, און ווער זאגט עפעס איבריג מיט דעם ווארט בהמה זאל זיך עס קענען דרשנען? איז דא צוויי פשטים. אדער די פסוק זאגט אונז שוין ולא שמעו קול מקנה, מקנה, בהמה, צאן, איז אלעס די זעלבע זאך, אדער ניין? ווען די תורה דערמאנט פייגעלעך מיט בהמות קומען נארמאל די בהמה און שפעטער די צאן, דא שטייט פארקערט מעוף השמים ועד בהמה, זעה איך די ווארט איז דא צו דרשנ'ען בהמה איז בגימטריא צוויי און פופציג יאר, זאגט אים זעסט דאך פון דא קלאר אז ס'איז געווען ליידיג דארטן צוויי און פופציג יאר, און אויב אזוי מוזטו קיצור קומען זאגן די בנימין היבוסי וואס זיי זענען געווען דארטן עד היום הזה זענען זיכער נישט געווען דארטן עד היום הזה ווייל ס'איז געווען א גלות אינמיטן און צוויי און פֿופֿציק יאר איז קיינער נישט געווען דארטן און אויב וועסטו קומען טענה'ן ניין דאס איז נישט אזא גוטע קשיא ווייל מ'רעדט דארט פון די בערג מ'רעדט דארט פון די מדבריות אקעי אבער ס'איז יא געווען פלעצער וואס זיי זענען יא געווען דארטן אויף דעם זאגט ער ניין, ותניא רבי יוסי אומר, שבע שנים נתקיימה גופרית ומלח בארץ ישראל, פאר זיבן יאר איז געווען פוסט און ליידיג דארטן, גופרית און מלח איז געווען דארט אין ארץ ישראל, און ווי ווייס איך די זיבן יאר? ואמר רבי יוחנן מאי טעמא דרבי יוסי, ווי ווייסט רבי יוסי צו זאגן דאס איז געווען פאר זיבן יאר? ווייל אתיא ברית ברית, כתיב הכא, דא שטייט והגביר ברית לרבים שבוע אחד. דער מלאך גבריאל קומט צו דניאל, און ער זאגט אים, זאלסטו וויסן, טיטוס דער רשע, ער גייט דא מאכן א בונד מיט זיך מיט כלל ישראל, ער גייט אכטונג געבן פאר כלל ישראל קלאמפערשט, שבוע אחד פאר זיבן יאר. אבער די לשון דארטן איז והגביר ברית לרבים שבוע אחד, וכתיב התם, דארטן ביי די קללות שטייט דארטן, פארוואס גייט קומען גפרית ומלח אויף כלל ישראל? ואמרו על אשר עזבו את ברית ה' אלקי אבותם. זעה איך פון דארטן ברית מיינט זיבן יאר, און אויב אזוי פרעג איך דיר, וואס קומסטו מיר זאגן? ארון איז נגנז געווארן אויפן פלאץ, פארוואס ווייל ס'שטייט די ווארט עד היום הזה? דא האסטו נאכאמאל א פסוק, דא האסטו א פסוק וואס רעדט פון בנימין מיט יבוסי, ס'שטייט עד היום הזה, און קלאר זעה איך פון דארטן אז זיי זענען נישט געווען דארטן עד היום הזה, און אויב אזוי פרעג איך דיר וואו האסטו דען א ראיה בכלל צו די גאנצע זאך וואס דו זאגסט דא? אמר ליה, זאגט אים ניין, הכא כתיב שם, ויהיו שם עד היום הזה, אזוי שטייט ביים ארון, און אז ס'שטייט שם עד היום הזה מיינט ס'נאך דארטן עד היום הזה, התם לא כתיב שם, דארטן שטייט נישט שם זענען געווען דארטן עד היום הזה, דאס הייסט אזוי, אין אמת'ן אריין קען זיין בנימין מיט יבוסי זענען נאך אלץ צוזאמען עד היום הזה, נישט אין ירושלים, צוזאמען זענען זיי, און די פסוק זאגט נאר עד היום הזה מיינט צו זאגן אויף די צאמקומען, זיין צוזאמען איז עד היום הזה, אבער שם דארטן? ניין, ווייל זיי זענען נישט געווען צוזאמען, צוויי און פופציג יאר געווען, זיבן יאר געווען, אבער זיי זענען זיכער נישט געווען דארטן א גאנצע צייט. מה שאין כן ביים ארון שטייט דאך יא שם, אויב אזוי מוז עס מיינען דארטן. פרעגט ער אים ווייטער, אקעי, איך הער ווי דו זאגסט מיר, סאו מיין קשיא פון דארט איז נישט געווען קיין גוטע קשיא, אבער לאמיר אנדערש פרעגן, וכל היכא דכתיב שם לעולם הוא? דאס הייסט דו זאגסט מיר אז יעדעס מאל ווען איך זע דעם ווארט שם עד היום הזה, מיינט עס טאקע דארטן עד היום הזה. פרעגט ער אים אזוי, מיתיבי, לאמיר דיר פרעגן נאך א קשיא, ומהם מן בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות, פינף הונדערט מענטשן גייען צו הר שעיר, מען גייט אויסהארגענען די רעשט פון עמלק, ופלטיה, ונעריה, ורפיה, ועוזיאל, בני ישעי בראשם, ויכו את שארית הפליטה לעמלק, זיי האבן געהארגעט די וואס זענען נאך איבערגעבליבן פון עמלק, וישבו שם עד היום הזה, און זיי זענען געבליבן דארטן עד היום הזה. לפי דיך, וואס מיינט עס? אז איך גיי יעצט אהין הר שעיר, וועל איך טרעפן דארטן שמעון. כ'וועל טרעפן דארטן די חברה פון שמעון. און אויף דעם פרעגט ער, וכבר עלה סנחריב מלך אשור, ובלבל את כל הארצות. דאס קען נישט זיין, זיי זענען נישט דארטן, ווייל סנחריב האט שוין אויסגעדרייט די גאנצע אלע שטעט, אלע לענדער, אלעס האט ער אויסגעדרייט. שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק. סנחריב האלט זיך גרויס. ואסיר גבולות עמים. איך בין דער וואס כ'האב אוועקגענומען די גבולות, די גרעניצן פון די עמים. ועתודותיהם שושתי, און זייער טרעזשערס האב איך אלעס אויסגעליידיגט, זע איך דאך קלאר פון דארטן אז דו וועסט גיין קוקן, וועסטו גארנישט טרעפן, און דארטן זע איך שם עד היום הזה, און נאך אלץ קען עס נישט מיינען פשוט עד היום הזה ביז צום היינטיגן טאג. און אויב אזוי וואס דו וועסט מיר קומען זאגן, אה וואו ליגט די ארון ס'ליגט אינעווייניג דארטן ווייל ס'שטייט שם עד היום הזה, דאס קען נישט זיין קיין ראי' פון דארט קענסט נישט ברענגען, און אויף דעם זאגט די גמרא טאקע תיובתא, ס'איז א קשיא אויף עולא, עולא האט געוואלט אויסטייטשן אזוי, זאגט דאס קען נישט זיין די ראי' פון דעם פסוק, דאס איז נישט קיין גוטע ראיה. אמר ר' נחמן, זאגט ר' נחמן, תנא, איך וועל דיר ברענגען א ברייתא, וחכמים אומרים, ס'איז דא נאך א שיטה, די חכמים זאגן, ארון בלשכת דיר העצים היה גנוז, אז דו זוכסט דעם ארון, דו ווילסט וויסן וואו ס'איז, נישט אין בבל, נישט אינעווייניג אין קדשי קדשים, לשכת העצים, דארטן ליגט עס. איז ווי איז די לשכת העצים? לאמיר עס אנקוקן איין מינוט. אז מען גייט אריין די עזרת נשים, דארטן דו גייסט אריין צפונה מזרחה, עס איז געווען דארטן א צימער וואס האט געהייסן לשכת העצים, וואס דארטן האט מען צוגעגרייט די אלע העלצער פאר די מזבח, די כהנים זיי האבן געהאט מומים, זיי האבן נישט געקענט מאכן קיין עבודה אינעווייניג, אבער די דזשאב, ס'איז נישט געווען קיין עבודה, זיי האבן נאר געדארפט בודק זיין אז ס'זאלן נישט זיין קיין תולעים דארטן, דאס האבן זיי געמאכט, דאס האבן זיי געמעגט מאכן, און אין יענע צימער דארטן האט מען האט מען באהאלטן דעם ארון. און אויף דעם זאגט די גמרא, אמר ר' נחמן בר יצחק, אף אנן נמי תנינא, דו רעדסט פון דעם, זאגט ער, ווייסטו וואס, איך האב אויך געהאט א ברייתא, די ברייתא זאגט אונז, מעשה בכהן אחד, שהיה מתעסק, געווען עפעס א כהן וואס האט זיך אביסל מתעסק געווען ס'הייסט אביסל ארום געהוליעט דארטן, וראה רצפה משונה מחברתה, און ער קוקט זיך ארום אין יענע צימער דארטן, אנשטאט צו גיין מאכן די העלצער, און ער שפילט זיך ארום מיט זיין האק דארטן ווי די גמרא וועט זאגן א מינוט, און ער זעהט אויפן ערד די טיילס אז איינס שטימט נישט מיט די אנדערע, ער זעהט איינס איז געווארן געריקט דארטן. ובא והודיע את חברו, ער רופט זיינע חברים און וויל זיי ווייזן, קוקט, קוקט וואס איך זע דא, ולא הספיק לגמור את הדבר, ער האט נישט געקענט זיי ווייזן ווי וואס ווען, עד שיצתה נשמתו, ביז ער איז געשטארבן. וידעו ביחוד, זיי האבן קלאר געוואוסט, ששם ארון גנוז, אז דארטן איז געווארן באהאלטן דעם ארון, אין יענע צימער, פונקטליך ווי, ווייסן זיי נישט, אבער ערגעץ דארטן איז געווארן באהאלטן. פרעגט די גמרא נאר מאי הוה עביד, דאס הייסט דו האסט געזאגט עפעס ארום געהוליעט, וואס האט ער געטון דארטן? אמר רבי חלבו, מתעסק בקרדומו היה, זיין מעסער, זיין האק מיט וואס ער האט געדארפט מאכן דעם האלץ, אנשטאטס צו מאכן זיין ארבעט, האט עפעס ארום געמאכט מיט דעם, אביסל פאן, אביסל צו לעבעדיג געווארן דארט אין יענע צימער, איז שפעטער האט ער עס געזען, און דאס איז אים געשען. אלע זאגן די סיבה פארוואס פונקט אים געשען, ווייל דו ביהעיוו'סט אזוי אין די בית המקדש, אנשטאט צו מאכן דיין ארבעט, וואס בעצם א ערנסטע פלאץ, איך פארשטיי ס'איז נישט קיין עבודה, אבער ס'איז נאכאלץ א זאך וואס דו דארפסט מאכן בדרך כבוד, און דו מאכסט עס אזוי, האט דער אייבישטער צוגעפירט ער זאל עס זען, און נאכדעם איז ער געשטארבן, דאס איז געווען כאילו זיין עונש פארן זיך נישט ריכטיג אויפפירן ווי עס דארף צו זיין. זאגט די גמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, אדער נאך א מעשה, א צווייטע מעשה, אדער אביסל אנדערש די ערשטע מעשה ווי אונז האבן געלערנט, שני כהנים בעלי מומין, היו מתליעין בעצים, זיי האבן אויסגערייניגט און זיי האבן בודק געווען די העלצער דארטן, ונשמטה קרדומו של אחד מהם, און די האק, די אויבערשטע חלק פונעם האק, איז אראפגעפאלן, ונפלה שם, ס'איז געפאלן אויף יענעם פלאץ, ויצתה אש ואכלתו, און די פייער האט עס אויפגעגעסן. פון די ירושלמי ווערט געברענגט אז נישט די האק נישט דאס איז די קרדומו און דאס איז געווארן פארברענט, נאר די כהן איז געווארן פארברענט. כאילו דו געבסט נישט אכטונג אויף דיינע כלים? דו האסט נישט מורא? האסט נישט בודק געווען דיין האק פארדעם זאל נישט קענען געשען אזא זאך? פארדעם איז אים געקומען אזא עונש ויצתה אש, ואכלתו דעם כהן, ער אליינס איז געשטארבן. רב יהודה רמי, רב יהודה פרעגט אזא קשיא, לאמיר יעצט צוריק גיין צום פסוק וואס מען האט פריער דערמאנט, כתיב, ויראו ראשי הבדים שטייט, און איינמאל די פסוק הייבט אן זאגן, מען האט געזען די ראשי הבדים, די בדים זענען די צוויי שטעקן וואס מען האט אריינגעלייגט אין די ארון, ווי מען ווייסט די ארון געהאט רינגלעך, און די ארון האט געדארפט האבן די בדים בלייבן אינעווייניג א גאנצע צייט און מען טאר עס נישט ארויסנעמען, נאר די פסוק זאגט אונז ויראו ראשי הבדים, מען האט געזען די ראשי הבדים, וכתיב, און ווייטער אין פסוק שטייט, ולא יראו החוצה, אבער פון דרויסן האב איך עס נישט געזען. אויף דעם פרעגט ער הא כיצד, וואס טוט זיך דא? זע איך עס יא? זע איך עס נישט? וואס טוט זיך דא? און אויף דעם זאגט די ברייתא, נראין ואין נראין, מען זעט עס, אבער מען זעט עס נישט, ווי די גמרא גייט יעצט מסביר זיין, תניא נמי הכי, ויראו ראשי הבדים, יכול לא יהו זזין ממקומן, כ'האב געמיינט צו זאגן אפשר זיי פיקסט אינעווייניג, דאס הייסט ווען מ'האט עס אריינגעלייגט איינמאל אינעם ארון, האט מען עס צוגע, כ'ווייס, אנגעמאכט צום ארון, צו די בדים, צו די רינגלעך, און מיט דעם איז עס געבליבן דארטן, נישט אז מ'האט עס געקענט ריקן. תלמוד לומר ניין, ויאריכו הבדים, מ'האט עס געקענט ארויסשלעפן, אין די רינגלעך האט מען עס געקענט אריין ארויסשלעפן. יכול יהו מקרעין בפרוכת ויוצאין, אפשר אז איך דארף עס זעהן, האט מען געמאכט א לאך אינעווייניג אין פרוכת, און אזוי שטעקן זיי ארויס מען זאל עס קענען עכטיג זעהן. תלמוד לומר אויף דעם זאגט ער ניין, ולא יראו החוצה, מען האט עס נישט געזעהן פונדרויסן, הא כיצד וואס מיינט עס, האב איך יא געזעהן האב איך נישט געזעהן וואס טוט זיך דא. נאר דוחקין ובולטין ויוצאין בפרוכת, ס'איז געווארן אריינגעשטופט אריין אינעם פרוכת, דאס הייסט פון דרויסן, ונראין כשני דדי אשה, אזוי ווי שני דדי אשה, שנאמר, ווי עס שטייט אין פסוק, צרור המור, א סארט בשמים, דודי לי ביסטו באשעפער פאר מיך, דודי, מיין באשעפער, מיין חבר, מיין נאנטקייט, כאילו כלל ישראל האט אזא נאנטקייט מיטן באשעפער, עס איז פאר מיך אזוי ווי א גוטע שמעק, בין שדי ילין. און אויף דעם כאילו, בין שדי, צווישן די בדים, דער אייבערשטער איז דארטן, און דאס איז מיין נאנטשאפט צו אים. ווי דער בן יהוידע זאגט שוין, וואס הייסט, אזוי ווי דדי אשה, נאר ווייל די ארון רעפרעזענט די תורה, זאגט דער אייבערשטער קוק, ס'איז אזוי ווי דדי אשה, אזוי ווי א קינד דארף צוקומען צו מאמע א גאנצע צייט, נישטא קיין צייטן ווען יא ווען נישט, א קינד א גאנצע צייט, די זעלבע זאך די תורה פאר כלל ישראל. דער אייבערשטער זאגט איך בין דא פאר דיך, די תורה איז דא פאר דיך, קום כאפ אריין, נעם די תורה, דו ביסט א חלק פון דעם, אזוי ווי א קינד וואס קומט צו צו די מאמע. אמר רב קטינא, זאגט רב קטינא, בשעה שהיו ישראל עולין לרגל, ווען כלל ישראל קומט ארויף פאר רגל, קומט ארויף עולה רגל זיין, מגללין להם את הפרוכת, עפענט מען פאר זיי דעם פרוכת, ומראין להם את הכרובים, מען ווייזט זיי די כרובים, שהיו מעורים זה בזה, וואס זענען געווען בדביקות, מיט א חיבה, זיי האבן זיך געהאגט איינער דעם צווייטן, ואומרים להם, זאגט פאר כלל ישראל, ראו חיבתכם לפני המקום, קוקטס ענקער נאנטשאפט, קוקטס ענקער ליבשאפט, וואס דער אייבערשטער האט דיך ליב, כחיבת זכר ונקבה, אזוי ווי א מאן און פרוי, דא איז די ליבשאפט צווישן די אייבערשטער וואס די אייבערשטער האט צווישן כלל ישראל מיטן אייבערשטן, איז ראו קוקטס דא האסטו די כרובים, די כרובים רעפרעזענט כאילו די ליבשאפט, און זעסטו האסטו די כרובים די צוויי כרובים זיי האגן זיך זיי זענען צוזאמען איינס מיטן צווייטן, ראו חיבתכם לפני המקום, קוקטס ענק ליבשאפט ווי די אייבערשטער האט ענק ליב. מתיב רב חסדא פרעגט רב חסדא אויף דעם איין מינוט. דער פסוק זאגט אונז דאך ולא יבואו לראות כבלע את הקודש. די בני קהת, זיי זענען די וואס האבן געשלעפט בעצם די כלים פונעם בית המקדש, אבער נאך אלץ, זיי קענען נישט זען דארטן, ווען מען הייבט אן צו ציען, אה, זיי מעגן עס נישט זען. ואמר רב יהודה אמר רב, בשעת הכנסת כלים לנרתיק שלהם. אז בשעת ווען מ'האט צוגעדעקט די אלע כלים, מען האט אראפגעלייגט וואס מען האט אראפגעלייגט אויף די כלים, זאגט מען פאר די לוויים איין מינוט, איך ווייס דו גייסט עס טראגן, איך ווייס דו גייסט זיין אין טאטש מיט דעם, אבער ניין, דו מעגסט נישט קוקן. און אויב אזוי פרעג איך דיר ווי קענסטו מיר זאגן אז אידן קומען ארויף עולה רגל זיין, וויל מען ווייזן די נאנטשאפט צווישן די אייבערשטער מיט כלל ישראל, עפנט מען די פרוכת, קום האלטס א קוק. ווי קען דאס זיין? די לוויים וואס זיי האבן געטראגן זיי האבן נישט געמעגט קוקן? אויף דעם ענטפערט די גמרא אמר רב נחמן משל לכלה, א משל צו א כלה, כל זמן שהיא בבית אביה צנועה מבעלה, ווילאנג זיי זענען נאך ענגעידזשט צוזאמען, ס'איז דא אירוסין צוזאמען, יא מ'קען אפשר רעדן צוזאמען, אבער די צניעות איז אוודאי דא צווישן איינער מיטן צווייטן. כיוון שבאתה לבית חמיה, איינמאל זיי האבן שוין חתונה, אינה צנועה מבעלה, דאס דארפסטו שוין נישט האבן. זאגט ער די זעלבע זאך דא אויכעט, כלל ישראל אין די מדבר, ס'איז נאך נישט קיין פיקס פלאץ, ס'איז דא די משכן, מען גייט פון איין פלאץ צום צווייטן, דאס איז פשט די אירוסין צווישן כלל ישראל מיטן באשעפער, און אויף דעם זאגט די אייבערשטער אביסל דיסטענס, אקעי, די כהנים וואס זיי דארפן טון דארפן זיי טון, אבער ענק לוויים, ניין ניין ניין דו קוק נישט, יא איך ווייס דו גייסט טראגן, אבער ניין קוקן מעגסטו נישט, ווייל אונז זענען נאכנישט די נאנטשאפט, די צוזאמקייט איז נאכנישט דא, אונז זענען נאר א מצב פון א אירוסין. יעצט איז געקומען א בית המקדש, די אייבערשטער זאגט דאס איז מיין הויז, דאס איז מיין השראת השכינה, דאס איז מיין שטוב די קדשי קדשים, יעצט זעמער איינס, יעצט זעמער נישואין אונז זעמער צוזאמען, אה אוואדי יעצט קענסטו קוקן, יעצט יא, אונז האבן יעצט חתונה געהאט. מתיב רב חנא בר רב קטינא מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק, מ'האט פריער דערציילט די כהן ער האט געארבעט דארט אין יענע צימער, און ער האט באמערקט עפעס שטימט נישט, און למעשה ער האט געוואלט קוקן ער איז געשטארבן ער האט נישט געקענט זאגן פאר די אנדערע, פרעגט די גמרא וואס איז די פראבלעם? בית המקדש, כ'האב געמיינט בית המקדש מעג מען זען, אויב אזוי וואס די גאנצע מעשה? אמר ליה, זאגט ער צו אים, יא נתגרשה קאמרת, דאס איז דאך שוין נאכן חורבן, וואס דאס הייסט, ער האט געזען דארטן אז ס'איז שוין געווען א חורבן, און שוין מער נישט געווען די קדשי קדשים מיטן ארון אינעווייניג, און יעצט זעט ער ערגעץ אויף א צווייטן פלאץ זעט ער דעם ארון, אבער ס'הייסט די אידן זענען שוין געווען אין גלות, און אויף דעם זאגט ער נתגרשה קאמרת, נתגרשה, איינמאל זיי האבן זיך געגט, דאס הייסט איינמאל איז שוין געווען די ערשטע גלות, די ערשטע בית המקדש איז חרוב געווארן, חזרה לחיבתה הראשונה, גייט מען צוריק ליידער צו די ערשטע חיבה, ער ווייזט נאך דא א נאנטשאפט, ער ווייזט נאך דא עפעס א די נאנטקייט, אבער נישט די זעלבע וואס איז געווען די ערשטע בית המקדש, ס'איז א מצב פון די משכן אז דו קוקסט נישט, אונז זעמער טאקע צוזאמען, אבער נישט אין א חתונה געהאטע מצב. פרעגט די גמרא יעצט במאי עסקינן? ווי רעדט מען דא? דו זאגסט מיר אז מען האט דא געוויזן פאר כלל ישראל די כרובים, לאמיר נאר פארשטיין וועלכע פערספעקטיוו, ווי רעדט מען דא, וועלכע צייט, ווען איז דאס געשען מען האט געוויזן פאר כלל ישראל? אי נימא במקדש ראשון, אויב וועסטו זאגן דאס רעדט זיך פון די מקדש ראשון, אויף דעם פרעגט ער מי הוה פרוכת, געווען עפעס א פרוכת, די אמה טרקסין איז געווען דארטן, נישט געווען די פרוכת דארטן, אלא במקדש שני, נאר וואס מוזטו מיר זאגן, ניין, ווען האט מען געעפנט די פרוכת אין א מקדש שני? אויף דעם פרעגט ער מי הוו כרובים, ס'איז דאך נישט געווען דארטן די כרובים, ווי רש"י זאגט מ'רעדט דא די כרובים פון שלמה המלך, עס איז גארנישט געווען דארטן עס איז אלעס געווארן נגנז. אויף דעם זאגט די גמרא לעולם במקדש ראשון, ניין מ'רעדט יא פון מקדש ראשון, און מ'האט געעפנט מ'האט געוואלט ווייזן פאר כלל ישראל, ומאי פרוכת, פרוכת דבבי, די אולם האט געהאט איינס, די היכל האט געהאט איינס, קדשי קדשים האט געהאט איינס, דאס אז דאס האט מען אלעס געעפנט אז כלל ישראל זאל קענען אריין קוקן, אוודאי מוז מען רעדן דא אין די צייט פון די ערשטע בית המקדש, ווייל צווייטע נישט געווען, נאר וועלכע פרוכת'ן, ס'איז געווען אנדערע פרוכת'ן, ס'איז געווען די פרוכת'ן פונעם היכל, פון די אולם, שפעטער פונעם, און אפילו צווישן קודש קדשים איז אויך געווען עפעס א מער לצניעות אבער נישט קיין געהעריגע די צוויי פרוכת'ן. דאמר רבי זירא אמר רב, רבי זירא אמר רב זאגט שלושה עשרה שלושה עשר פרוכות היו במקדש, אין די צווייטע בית המקדש איז געווען דרייצן פרוכת'ן, שבעה כנגד שבעה שערים, זיבן כנגד די זיבן ענטרענסעס, לאמיר עס אנקוקן א מינוט, אויפן צפון זייט איז געווען דארטן דריי טירן אריינצוקומען אינעווייניג אין די עזרה, סאו דארטן איז געווען יעדעס מאל איז געווען דארטן א פרוכת, אויפן דרום זייט איז אויך געווען נאכמאל דריי, איז האב איך שוין זעקס, און שפעטער ווען איך קום אריין אינעווייניג פונעם עזרת נשים אריין צו די עזרה, איז געווען נאך איינס דארטן. שפעטער האסטו נאך מער, שתיים, אחת לפתחו של היכל, ואחת לפתחו של אולם, נאך צוויי, ווען מען קומט אריין פון די עזרה אריין צו די אולם, מיט די היכל האב איך נאכמאל צוויי דארטן. האלט איך שוין ביי ניין, שתיים בדביר, נאך צוויי געווען אינעווייניג, דאס הייסט אין די צווייטע בית המקדש, וואס איז געווען די הפסק ביי די אמה טרקסין איז געווען דארטן צוויי פרוכת'ן, ושתיים כנגדן בעליה, אויפן צווייטן שטאק העכער די קדש הקדשים, דארטן ווייטער געווען א מחיצה צווישן די אולם און די קדש הקדשים ספעיס, אויב אזוי קום איך אן צו דרייצן. זאגט ער דאס איז אויך געווען, אזוי ווי אין די צווייטע בית המקדש איז געווען, איז דאס אויך געווען די ערשטע בית המקדש. און אוודאי אויב אזוי רעד איך דא פון די ערשטע בית המקדש, מען האט עס געעפנט פאר כלל ישראל, ס'איז געווען דארטן מחיצות, ס'איז געווען דארטן פרוכת'ן, און מען האט עס געעפנט פאר כלל ישראל זאל קענען אריינקוקן און זען. רב אחא בר יעקב אמר, לעולם במקדש שני, און אמת'ן קען מען רעדן אפילו פון מקדש שני. איי העסטו פרעגן, ווי איז געווען דארטן א ארון, נישט געווען דארטן קיין כרובים, נישט פון שלמה המלך, נישט פון משה רבינו, ס'איז גארנישט געווען דארטן. דאס זאגט די גמרא כרובים דצורתא הוו קיימי, וואס איז יא געווען דארטן, אויפן ווענט זענען געווען דארטן בילדער פון כרובים, דכתיב ווי אזוי עס שטייט אין פסוק ואת כל קירות הבית, די ווענט פונעם בית פונעם היכל פון די קדשי קדשים, מסב קלע, קלע, איז געווארן אנגעמאלט כ מ האט עס ארום געמאכט מיט ציורים מיט אזעלכע דיזיינס, כרובים פון כרובים, ותמרות איז דקלים, טייטל ביימער,

אויף דעם פרעגט ער מאי כמער איש ולויות, וואס מיינט דאס כמער איש ולויות, וואס ברענגסטו מיט דעם פסוק, וואס ווילסטו זאגן דערמיט? אמר רבה בר שילא, כאיש המעורה בלויה שלו, די אפילו די קליינע דיזיינס וואס איז געווען אויפן וואנט, די כרובים וואס זענען געווען דארטן, האט מען אויך געזען ווי זיי האגן זיך איינער דעם צווייטן, אזוי ווי די מאן מיטן פרוי, די זעלבע זאך איז אויך די צוויי דיזיינס, דאס הייסט די כרובים האט חייב געווען א זכר מיט א נקבה, ווי מען זעט דארטן אלע קליינע דיזיינס, זיי האבן זיך געהאגט איינער מיטן צווייטן די ליבשאפט האט מען געזען אויפן וואנט דארטן. אמר ריש לקיש זאגט ריש לקיש בשעה שנכנסו נכרים להיכל די גוים זענען אריין געקומען אינעם היכל זיי האבן אלעס געוואלט קאלע מאכן ראו כרובים המעורין זה בזה האבן זיי געזען אויף די ווענט די די דיזיין די כרובים ווי זיי האגן זיך איינער מיטן צווייטן די ליבשאפט איינער צום צווייטן הוציאון לשוק האבן עס אפגעפילט פון די וואנט און זיי האבן עס געוויזן צו די גוים אויפן גאס ואמרו זיי זאגן ישראל הללו, די כלל ישראל שברכתן ברכה, א איד זאגט עפעס, ער ווינטשט עפעס, די ברכה איז א ברכה, וקללתן קללה, יתעסקו בדברים הללו, זיי אינעווייניג אינעם קדשי קדשים די הייליגסטע פלאץ זענען זיך עוסק מיט אזעלכע סארט זאכן, דאס הייסט די גוי זעט אזא זאך און פאר אים דאס כאילו אה איז וואן טרעק מיינדעד כאילו אה קוק דאס האבן זיי אין קדשי קדשים אינעווייניג, מיד הזילום שנאמר כל מכבדיה הזילוה. כי ראו ערותה, זיי זעהן דארטן וואס טוט זיך אינעווייניג אבער זיי די גוי פארשטייט עס נישט זיין בליק איז אזוי קורץ און וואס ער זעהט מיינט ער אה קוק זיי מיינען דא א דבר ערוה אינעווייניג אין קדשי קדשים מיר האבן געמיינט כלל ישראל עפעס א דערהויבענע פאלק קוק וואס מיר זעהן דא אויפן ווענט איז מיד הזילום זענען זיי געווארן ביליג די אידן זענען געווארן ביליג אין זייער אויגן שנאמר כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה פארשטייט זיך פאר כלל ישראל דאס רעפרעזענט די ליבשאפט צווישן כלל ישראל מיטן באשעפער, און יא דאס לייגט מען טאקע אין די נאנטסטע פלאץ צום באשעפער, אין קדשי קדשים אינעווייניג, צו ווייזן אונזערע ליבשאפט, אונזערע נאנטקייט וואס אונז האבן און וואס קיינער האט נישט, אבער די גוי פארשטייט עס נישט, און פאר דעם מיד הזילום האבן זיי זיי כאילו מזלזל געווען אה דאס איז די איד, איך האב געמיינט נע דאס איז די אידן, שנאמר כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה.